און זיי האבן געלערנט, די ארון איז געווען ביי די פלישתים, זיבן חדשים איז געווען די ארון ביי די פלישתים, אונז האבן געלערנט אז די פלישתים האבן נמאס געווארן, זיי האבן געזען אז זיי באקומען עונשים פאר דעם, זיי געזוכט א וועג עס צוריק צו שיקן, יעצט זעט אויס זיי האבן פארשטאנען אז עס איז נישט אזוי פשוט צוריק צו שיקן א ארון, מען דארף עס צוריק שיקן ריכטיג, מען דארף תשובה טון, מען דארף עס שיקן בדרך כבוד, זיי זענען געגאנגען צו זייערע כהנים און קוסמים, זיי האבן די פלישתישע כהנים געפרעגט וואס זאל מען טון? לאז אונז וויסן ווי אזוי שיקט מען צוריק א ארון, וואס איז דאס? זעט אויס אז זיי האבן פארשטאנען אויכעט אז מ'דארף א כהן, איינער וואס איז א פראפעשענעל, ער ווייסט ווי אזוי מ'האנדלט אזעלכע זאכן. האבן די פלי האבן די כהנים, זייערע כהנים, אינטערעסאנט, זיי האבן זיי געזאגט, אז ס'דא א סדר, קודם אז שיקסט צוריק, שיק עס נישט ריקם, שיק נישט צוריק, שיק עס צוריק מיט א אשם, כאילו מיט א קרבן, דאס הייסט, צו עס צאלן, אז מודה זיין אז דו ביסט שולדיג און צאלן עפעס פאר דעם וואס האסט גע'גנב'עט, אט דעמאלטס וועט ער וועסטו עסטו נתכפר ווערן און אזוי וועט עס נתרפא ווערן אויך די עונשים וואס ענק האבן באקומען. האט געפרעגט נו וואס איז די סדר זאג מיך, ביסט דאך דער כהן די ווייסט פונקטליך ווי אזוי עס צו טון זאג מיך, האבן זיי געגעבן פונקטליכע אינסטראקשענס די כהנים פונקטליך ווי אזוי מען גייט עס שיקן, קודם כל אזויפיל וויפיל סרני פלשתים זענען דא, אונז האבן געלערנט ס'איז דא פינף סרני פלשתים ווי פינף גרויסע פלישתישע שטעט, גייט מען שיקן קעגן יעדע איינער פון זיי חמשה עפולי זהב, פינף טחורים געמאכט פון זהב און פינף עכברים געמאכט פון זהב, דא זעט מען אזוי קעגן די עונש וואס זיי האבן געהאט, אז זיי האבן געהאט די מחלה וואס הייסט טחורים, קעגן די אויך די עכברים איז עפעס געווען אין די אין די עונש, קען מען שיקן גאלד געמאכט פון גאלד, צלמים געמאכט פון דעם, הייסט אזעלכע קליינע געטשקעלעך, קליינע מיינט א געטשקעלע אבער כאילו א פארעם, א קליינע סטעטשו פון דעם. און דו'סט עס געבן פאר די אייבערשטער דעמאלטס אולי יקל מעליכם מעל אלהיכם מעל ארצכם וועט די אייבערשטער רחמנות האבן אויף ענק פאל נישט סתם זיי לייגן צו א גאנצע אריכות למה תכבדו את לבבכם כאשר כבדו מצרים ופרעה את לבם מאכט נישט ענקער הארץ שווער אזוי ווי מצרים און פרעה כאילו נישט וועלן צוריק שיקן די ארון ס'הייסט כאילו ס'איז ענליך צוריק שיקן די ארון איז ענליך צו ארויס שיקן די אידן פון מצרים און דארפסט עס שיקן מיט די מתנות. יעצט נישט נאר דעם נישט נאר מיט די מתנות דארף מען שיקן ס'דא אויך א ריכטיגע וועג עס צו שיקן זיי האבן געוואלט מאכן א אינטערעסאנטע טעסט צו זעהן צו ס'איז טאקע אמת אז די ארון איז שולדיג אויף די מחלה אפשר איז סתם געשען האבן זיי איינגעפאלן אזא טעסט קודם אז נעמען אזוי נעמען א נייע עגלה א נייע וואגן און נעמען צוויי פרות צוויי קיען וואס האבן קיינמאל נישט געשלעפט קיין עול ניי ס'הייסט ס'איז אויך א ענין פון קדושה און אויך איז א ענין פון א טעסט יעצט צו צובינדן די פרות צו די וואגן און מ'גייט אוועק אוועקנעמען די קינדער פון די. מאמעס פון די קיען, דאס הייסט זיי זאלן נישט גיין מיט זייערע קינדער, אדער זאלן נישט מיינען, מען זאל נישט מיינען אז זיי גייען מיט זייערע קינדער, אדער זאלן זיין שווערע די נסיון, זאלן דארפן אוועק גיין פון זייערע קינדער, און עס לייגן די ארון אויף דעם נייע עגלה, מיט די נייע פרים, דאס הייסט לא משכו בעול, און אויף דעם עגלה וועט מען לייגן די גאלדענע סטעטשולעך וואס מען האט געמאכט, לייגן אין אזא באקס, אין א ארגז מצדו, און מען וועט עס שיקן, יעצט וועט מען זען אויב די פרים וועלן פרות זאלן פארן סטרעיט און אליינס גיין צו בית שמש דאס זעט אויס געווען די נענטסטע אידישע ישוב וואס גייט אין בית שמש און מ'וועט וויסן אז כאילו פון דעם אז ס'גייט אזוי ווי בדרך נס פארט עס אליינס צוריק אינדערהיים ווייסט מען אז טאקע די ארון האט נישט באלאנגט ביי אונז און ער האט אונז געמאכט די צרות טאמער נישט אז ס'איז סתם וואנדערענדע פרים אדער עפעס אזוי וועט מען וויסן אז ס'איז נישט

יעצט בית שמש איז געווען דארט אידן זיי האבן געהאלטן אינמיטן שניידן די חיטים און זיי אויפגעהויבן די אויגן געזען קומט די ארון זיי זענען געווארן ריכטיג פרייליך וישמחו לראות און זיי קוקן אזוי ס'גייט אזוי אליינס ס'שטעלט זיך אפ אין א שדה פון א איד יהושע בית השמשי דארט איז זיין פלאץ האבן געלייגט דארט איז געווען א גרויסע שטיין האבן זיי וואס די אידן געטון גענומען די די עגלה וואס איז געמאכט פון האלץ עס אפגעשניטן זיי האבן געמאכט פון דעם אזוי ווי א מזבח געמאכט פון דעם האלץ פון דעם מזבח גענומען די פרים אדער די פרות געמאכט פון דעם א קרבן. דאס איז געווען א במה דאס האט מען געמעגט דעמאלט און ס'איז געווען א פארט פון די שמחה און די לווים האבן ביז דערווייל גענומען די ארון מיט די כלים דאס איז געווען א נדבה פאר די לווים פאר די קדושת ארון און זיי האבן געלייגט אויף די שטיין די שטיין איז געווען כאילו די מזבח דעמאלט און מ'האט געמאכט דארט עולות און זבחים ס'איז געווען מוראדיג פרייליך און די פלישתים זענען געשטאנען אזוי פון די ווייטנס און געזען זיי האבן געזען אז יא ס'איז טאקע ריכטיג די ארון איז געגאנגען אליינס האבן זיי אהיים געגאנגען און ס'דא דא א ליסט אזויווי א שטיקל שיר אזויווי זאת נדבת, אלה טחורי הזהב אשר השיבו פלישתים, אשדוד עזה אשקלון גת עקרון דאס זענען די פינף פלישתים ווי יעדע איינס האט געגעבן פאר די ארון די נדבה, אקעי, און ס'ליגט עד היום הזה, זעט אויס ליגט עס בשדה יהושע בית השמשי עד היום הזה ווען מ'האט געשריבן דעם ספר. יעצט איז געשען א שרעקליכע זאך, די אייבישטער האט געשלאגן די אנשי בית שמש די אידן, פֿינף און זיבעציק טויזנט אדער שטייט שבעים איש חמשים אלף איש, גרויסע חקירה אין די מפרשים ווי אזוי מען טייטשט על כל פנים פֿופֿציק טויזנט אדער זיבעציק חשוב כחמשים אלף זאגט די גמרא אנדערע זאכן, און די עולם איז געווען זייער צו נהפך שמחתם לאבל, דאס איז די פשט און די אנשי בית שמש האבן געזאגט מי יכול לעמוד לפני האלהים הקדוש הזה ווער קען שטיין מיט אזא הייליגקייט, אין אנדערע ווערטער יא טאקע די פלישתים זענען די גוים באלאנגט עס באלאנגט נישט פאר די ארון אבער אידן דארפן אויך האבן דרך ארץ פאר די ארון עס איז דא א דיון אין די מפרשים פונקטליך וואס האבן זיי געטון זיי האבן געקוקט אויף די ארון בלב גס זאגט די גמרא האבן זיי געקוקט צו נישט מיט דרך ארץ אדער אנדערע פשטים אין די גמרא אין די מפרשים הכלל זיי האבן מזלזל געווען קדושת ארון אזוי וועלן זעהן שפעטער נאך אזעלכע מעשות און וועגן דעם איז געווארן א מגיפה און די אידן האבן אויך נישט געוואלט די אנשי בית שמש האבן אויך נישט געוואלט די ארון זאל בלייבן ביי זיי, האבן זיי געשיקט שלוחים צו יושבי קרית יערים, אונז ווילן שיקן די ארון צו ענק, האבן טאקע געשיקט דארט און געמאכט בית אבינדב, און גענומען זיין זון איז געווען אלעזר, ער איז געווען דער שומר הארון.